בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ס"ט. מ'האמיר נעכטן געזען, דף ס"ח עמוד ב', האט די גמרא געברענגט רב ושמואל, וואס צום סוף האמיר געזען וואס האבן רב ושמואל געזאגט, אז דאס וואס שטייט אין די משנה השוכח עיקר שבת, רעדט זיך ביי צוויי אופנים, סיי איינער וואס האט אמאל געוואוסט וואס מיינט שבת, שפעטער האט ער פארגעסן, אינגאנצן פארגעסן, וואס דאס הייסט שבת, און סיי א גר שנתגייר לבין הנוכרים, א תינוק שנשבה, איז ביי זיי אויך געזאגט געווארן דער דין פון די משנה אז זיי הייסן א שוגג, און ווען מען זאגט זיי וואס מיינט שבת, דארפן זיי ברענגען איין חטאת אויף דאס אלעס. אזוי האבן רב ושמואל געזאגט. שפעטער האמיר געזען א רבי יוחנן און א ריש לקיש, וואס זיי האבן זיך געקריגט, און זיי האבן געזאגט אז דער דין פון די משנה מען דארף ברענגען א חטאת, איז דווקא איינער וואס האט אמאל געוואוסט וואס הייסט שבת, און שפעטער האט ער פארגעסן, אבער א תינוק שנשבה למשל וואס האט קיינמאל נישט געוואוסט, ער דארף אינגאנצן נישט ברענגען קיין חטאת. ווייל דאס הייסט אן אונס, איז מ'האמיר אויך געזען א ברייתא, וואס אין די ברייתא האמיר געזען א מחלוקת פון רבי עקיבא און מונבז, אז מונבז האט גע'דרש'נט א בנין אב, ער האט געלערנט א בנין אב אזוי, ס'שטייט אין די תורה שוגג און ס'שטייט אין די תורה מזיד, און ממילא אזוי ווי א מזיד רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז געווען א ידיעה, דער מענטש ווייסט ער טוט די איסור, די זעלבע זאך שוגג איז אויך נאר ווען ס'איז דא א ידיעה, און מ'עמיר באלד זעהן ווי איז שייך שוגג מיט א ידיעה לכאורה איז דאס ממש א סתירה, אבער אזוי האט מונבז גע'דרש'נט, און מ'האמיר געזעהן אז רבי עקיבא האט זיך געקריגט אויף מונבז און האט געהאלטן מ'קען נישט מאכן א בנין אב צווישן שוגג און מזיד, למעשה האמיר געזעהן אז די גמרא האט געפרעגט א סתירה פון יענע ברייתא צו רבי יוחנן ריש לקיש, ווייל אנפאנג ברייתא שטייט קלאר אז א תינוק שנשבה דארף ברענגען א חטאת, וואס דאס איז א סתירה מיט רבי יוחנן ריש לקיש, האט די גמרא געזאגט רבי יוחנן ריש לקיש לערנען טאקע ווי מונבז, אז מונבז האלט מען דארף האבן א ידיעה, און א תינוק שנשבה איז אוודאי האט נישט קיין ידיעה, און במילא איז ער אינגאנצן פטור פון א חטאת. הייבן מיר יעצט אן די גמרא, דף ס"ח עמוד ב', אונטן, מאי טעמא דמונבז, וואס טייטש נעכטן האבן מיר געזען א בנין אב, מונבז מאכט א בנין אב פון שוגג אויף מזיד, למעשה, א בנין אב איז זעכער נישט גענוג, א בנין אב איז טייטש מען געפינט א זאך אויף צוויי פלעצער קען מען ארויסלערנען איינס פון צווייטן, אבער ס'איז נישט קיין שטארקע לימוד מען קען עס זייער גרינג אפפרעגן, און שוגג צו מזיד איז זייער שווער משווה צו זיין, און ממילא האט די גמרא פארשטאנען אז מונבז מוז האבן נאך עפעס א לימוד א שטערקערע לימוד צו לערנען זיין דין. זאגט די גמרא, וואס איז טאקע די טעם פון מונבז? ענטפערט די גמרא, דכתיב ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט לענין די קרבן חטאת וואס איינער דארף ברענגען ווען ער איז עובר אויף עבודה זרה בשוגג, שטייט אין פסוק תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה אזוי שטייט אין פסוק וסמיך ליה און דערלעבן א פסוק שפעטער שטייט והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה אז איינער וואס איז עובר אויף עבודה זרה במזיד וואס דאס טייטשט אשר תעשה ביד רמה זאגט די פסוק אז ער איז חייב כרת. און במילא איז דא שוין דא א היקש, א היקש איז גאר א שטארקע לימוד אין משיבין על ההיקש, און במילא זאגט מונבז הוקש שוגג למזיד, מה מזיד שהיתה לו ידיעה, אף שוגג שהיתה לו ידיעה, אזוי ווי א מזיד איז דווקא ביי אן אופן וואס דער מענטש האט א ידיעה אז ס'איז דא אן איסור, די זעלבע זאך שוגג איז אויך נאר מיט א ידיעה, אן א ידיעה הייסט עס נישט קיין שוגג, און מ'איז פטור אינגאנצן פון צוברענגען א קרבן. יעצט אזוי, מ'דארף דא אויסרעדן עפעס כדי ס'זאל נישט זיין דא א צומישעניש. דאס איז קלאר אז לויט מונבז, איינער וואס האט אמאל געוואוסט אז ס'איז געווען אן איסור, ס'טייטש, לאמיר זאגן שבת, מ'וועט דא כאפן א משל שבת. איינער וואס האט אמאל געוואוסט אז ס'איז דא אזא זאך ווי שבת, און שבת טאר מען נישט טון קיין מלאכות, ער האט עס געוואוסט. שפעטער האט ער פארגעסן. איז קלאר אז לויט מונבז וועט ער דארפן ברענגען א קרבן חטאת אפילו בשעת וואס ער טוט די מלאכה האט ער שוין פארגעסן, ווייל דאס איז קלאר אז מונבז איז נישט מחייב, מען דארף האבן א ידיעה בשעת מעשה, נישט דאס זאגט מונבז, מונבז זאגט סך הכל צוויי זאכן, ס'טייטש צוויי זאכן קומט ארויס פון מונבז'ס לימוד, איין זאך קומט ארויס, אז ס'מוז זיין עפעס א ידיעה פון פריער, וואס טייטש א תינוק שנשבה, האט מען געזען ר' יוחנן און ריש לקיש לערנען ווי מונבז, ווייל א תינוק שנשבה, איינער וואס האט קיינמאל פון קיין שבת נישט געוואוסט, ער איז טאקע פטור פון א חטאת, דאס איז איין זאך, חוץ פון דעם, וואס דאס וועט מען באלד זעהן אין די גמרא, איז מונבז מחדש א גרעסערע חידוש, אז אפילו איינער וואס ווייסט קלאר וואס ער טוט בשעת די מלאכה, בשעת די איסור, קען עס נאך אויך הייסן א שוגג, וואס טייטש, אוודאי איינער וואס ווייסט נישט וואס ער טוט בשעת די מלאכה און מ'האט אמאל געוואוסט, הייסט א שוגג, דאס איז די פשוטע באדייט פון די ווארט שוגג, נאר בנוסף צו דעם האלט מונבז אז אפילו איינער וואס בשעת וואס ער טוט די איסור ווייסט ער וואס ער טוט, ער ווייסט ער טוט א איסור, קען עס אויך הייסן א שוגג אויף א געוויסע אופן, און דאס וועט מען באלד זען וועלכע אופן דאס איז. ורבנן, זאגט אונז די גמרא די חכמים וואס זענען חולק אויף מונבז, האי תורה אחת מאי עבדי ליה, וואס טוען זיי מיט די פסוק פון תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, ענטפערט די גמרא, מבעי ליה, לכדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה, זיי דארפן עס אויף דער דרשה וואס ר' יהושע בן לוי האט אויסגעלערנט פאר זיין זון, טאקע אויף דעם פסוק, שטייט אין פסוק תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, וכתיב, און שטייט אויך אין פסוק אפאר פסוקים פריער, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, וואס רש"י זאגט דאס גייט אויך ארויף אויף שגגת עבודה זרה, וואס איז שקול קעגן אלע מצוות אין דער תורה, וכתיב, און שטייט אין פסוק, סוף, פון דער פרשה פון איינער וואס איז עובר עבודה זרה במזיד, האמיר יעצט געזען שטייט אין פסוק, והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה, און במילא זעהן מיר אז די תורה האט דא מקיש געווען, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, אלע שגגות האט די תורה מקיש געווען צו והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה, הוקשו כולם לעבודה זרה, מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת, אזוי ווי ביי עבודה זרה האט מען דאך געזעהן אז. ס'איז במזיד מחייב כרת, און בשוגג ברענגט מען א חטאת, אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, די זעלבע זאך אלע אנדערע פלעצער, חוץ ביי איין פלאץ, וועט מען זעען איין פלאץ איז נישט אזוי, אבער אלע אנדערע פלעצער איז אויך נאר דא א חיוב חטאת ביי אזא סארט עבירה וואס במזיד איז מחייב כרת, און ממילא קומט אויס אז די פסוק, די צוויי פסוקים פון תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה און והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה, דארפן די חכמים אויף די לימוד אז א חיוב חטאת איז נאר דא ווען ס'איז דא במזיד כרת, און מילא בלייבט עס נישט איבעריג אויף די היקש וואס מונבז האט גענוצט די פסוקים צו לערנען זיין דין, פרעגט יעצט די גמרא, ואלא מונבז שגגה במאי, וואס טייטש מונבז האט דאך גע'דרשנ'ט פון דעם היקש אז א חטאת ברענגט מען ווען מען האט א ידיעה בשעת די עבירה, און דאס האבן מיר געזען דאס האט ער ארויסגעלערנט פון מזיד, און מילא שטעלט זיך די שאלה, טאמער א מענטש האט א ידיעה בשעת וואס ער טוט א עבירה, ער ווייסט ס'איז אן עבירה, איז וואס עפעס הייסט עס א שוגג? ווי ליגט דא די שוגג? ווי שטעקט די שוגג? שוגג איז טייטש ער האט געטון עפעס בשוגג, בטעות ער האט פארגעסן, ער האט עפעס נישט געוואוסט, טאמער ער ווייסט הייסט דאך דאס נישט קיין שוגג. ענטפערט די גמרא, כגון ששגג בקרבן, א מורא'דיגע חידוש, מונבז האלט, אז טאמער איינער טוט אן עבירה, און ער ווייסט ס'איז אן עבירה, און ער ווייסט ס'איז דא כרת אויף דעם, אלעס ווייסט ער, איין זאך ווייסט ער נישט, ער ווייסט נישט אז בשוגג ברענגט מען אויף דעם א חטאת, וואס טייטש, אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט נאכאמאל, לויט מונבז איז קלאר אז איינער וואס טוט עס באמת באמת בשוגג, ער האט אמאל געוואוסט ס'איז אן עבירה, שפעטער האט ער פארגעסן, יעצט ווייסט ער נישט ער טוט די עבירה איז אוודאי דארף ער ברענגען א חטאת און ממילא טאמער אבער איינער טוט די עבירה און ער ווייסט יא ס'איז אן עבירה ער ווייסט יא מען טאר דאס נישט טון פון דעסטוועגן ער האט נישט געוואוסט אז בשוגג ווען ס'איז א אמת'ע שוגג ברענגט מען א חטאת דאס אליין הייסט אויך א שוגג און אויף דעם איז מען טאקע מחיוב מיט א חטאת לויט מונבז. זאגט די גמרא יעצט ורבנן לויט די חכמים וואס קריגן זיך אויף מונבז שגגת קרבן לא שמה שגגה די חכמים קריגן זיך און זיי זאגן אז איינער ווייסט פון די עבירה ער ווייסט מ'איז חייב כרת ער קען נישט די פרט אז בשוגג איז מען חייב א חטאת דאס מאכט עס נאכנישט קיין שוגג און ממילא ביי אזא ציור הייסט די מענטש אוודאי א מזיד און נישט קיין שוגג. זאגט יעצט די גמרא ורבנן שגגה במאי, וואס טייטש די גמרא מיינט דא צו פרעגן אזוי, דאס וואס די חכמים זאגן אז שגג בקרבן הייסט נישט קיין שגגה, קען אבער זיין אז די חכמים האלטן אויך אז ס'איז דא א צווייטע מין שוגג וואס הייסט יא א שוגג, וואס טייטש אזוי? די חכמים זאגן אז בשוגג דארף מען ברענגען א חטאת, וואס מיינט דאס? מ'קען זאגן איין וועג אז דאס מיינט אז דער מענטש האט אינגאנצן נישט געוואוסט דא אזא עבירה, ער טוט א עבירה, ער ווייסט אינגאנצן נישט עקזיסטירט אזא עבירה אין די תורה, ער ווייסט נישט דא אזא לאו בכלל, דאס איז איין וועג ווי מ'קען זאגן, אדער קען מען זאגן אז די חכמים זענען אויך מודה אז אפילו איינער וואס ווייסט אז מ'טאר דאס נישט טון, אבער ער ווייסט נישט ס'איז דא כרת אויף דעם, הייסט דאס אויך א שוגג. ווייל ער ווייסט נישט די הארבקייט פון די עבירה, ער ווייסט נישט ס'איז דא אזא מין גרויסע עבירה וואס מ'איז חייב כרת אויף דעם, און מילא קען זיין אז אזא מענטש זאל אויך רופן א שוגג, אפילו מ'האט פריער געזעהן לויט די חכמים אז שגגת קרבן לא שמה שגגה, אבער קען זיין שגגת כרת הייסט יא שגגה ווייל דאס ווייזט אז ער ווייסט נישט ווי הארב די עבירה איז, זאגט די גמרא עס איז דא טאקע א מחלוקת, ר' יוחנן אמר, כיוון ששגג בכרת, אף על פי שהזיד בלאו, רבי יוחנן האלט טאקע אז א מענטש וואס ווייסט אז ס'איז אן עבירה, ער ווייסט מ'טאר דאס נישט טון, אבער ער האט נישט געוואוסט די הארבקייט פון דעם, ער האט נישט געוואוסט ס'איז דא כרת אויף דעם, לויט די חכמים הייסט דאס אויך א שוגג און איז חייב א חטאת. וריש לקיש אמר, ריש לקיש קריגט זיך און ער זאגט ניין, עד שישגוג בלאו וכרת, ס'דארף זיין ביידע, וואס טייטש די עיקר נקודה דא איז, עס דארף זיין אויף אן אופן וואס ער ווייסט ניטאמאל ס'איז א עבירה, ער טאר אינגאנצן נישט וויסן פון די לאו נאר דעמאלטס לויט די חכמים הייסט עס א שוגג, אבער טאמער איינער ווייסט פון די לאו, ער ווייסט נאר נישט דא כרת אויף דעם, דאס לויט די חכמים הייסט המייסד לויט ריש לקיש, זאגט יעצט די גמרא, אמר רבא, מאי טעמא דריש לקיש, וואס איז טאקע די טעם פון ריש לקיש, און תוס' איז מסביר פארוואס די גמרא פרעגט עס נישט אויף רבי יוחנן, זאגט תוס' האט די גמרא פארשטאנען מיט א פשטות די טעם פון רבי יוחנן, ווייל היות וואס מען לערנט ארויס די גאנצע דין חטאת האבן מיר פריער געזען פון די חיוב כרת אז דווקא אזא סארט עבירה וואס מען איז חייב כרת אויף דעם, אזא סארט עבירה איז דא ביי דעם א חטאת, האט די גמרא פארשטאנען אז רבי יוחנן האט אויך ארויסגעלערנט פון דעם אז א שגגת כרת, הייסט א שוגג, אבער ריש לקיש וואס איז זיין טעם? ענטפערט די גמרא אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק לעניין א קרבן חטאת, זאגט דארט די פסוק ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה ואשם, טאמער איינער איז עובר אויף א עבירה, ער איז עובר אויף איינע פון די מצוות השם אשר לא תעשנה, פון די עבירות וואס מען טאר נישט טון פון די לאווים, און במילא לערנט ריש לקיש ארויס פון דעם עד שישגוג בלאו וכרת שבה. פון דעם וואס שטייט לא תעשנה, וואס דאס מיינט א לאו, לערנט מען ארויס זאגט ריש לקיש אז די שוגג דארף זיין אין די לאו, דער מענטש דארף מיינען אז די לאו איז נישט קיין לאו נאר דעמאלטס הייסט עס א שוגג, אז מען האט געוואוסט די לאו איז א לאו, אפילו ער האט נישט געוואוסט דא כרת אויף דעם הייסט עס נישט קיין שוגג. ור' יוחנן האי קרא דריש לקיש מאי עביד ליה פרעגט יעצט די גמרא, ר' יוחנן וואס טוט ער מיט די פסוק, ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה לכדתניא, ער דארף עס, אזוי ווי מ'זעט אין א ברייתא וואס די ברייתא דרשנ'ט די פסוקים, שטייט אין פסוק מעם הארץ, וואס מ'דרשנ'ט איז מעם הארץ ולא כל עם הארץ, פרט למומר, א מומר, איינער וואס איז א רגיל צו טון עבירות, ער טוט כסדר עבירות במזיד, איז אזא איינער ווען ער טוט אן עבירה בשוגג, נעמט מען נישט פון אים קיין חטאת, ער טאר נישט מקריב זיין א חטאת. ר' שמעון בן אלעזר אמר משום ר' שמעון, אז מ'לערנט עס פון א צווייטע פסוק, שטייט אין פסוק אשר לא תעשנה בשגגה ואשם, וואס דאס איז בעצם די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען ריש לקיש לערנט פון דעם ארויס זיין דין אז דארף זיין א שגגת לאו, איז ר' שמעון בן אלעזר משום ר' שמעון דא אין די ברייתא לערנט ארויס א צווייטע זאך פון די פסוק, אז וואס? אז דווקא השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, דווקא אזא איינער וואס האט געטון אן עבירה בשוגג, אבער העט איך ווען אים געזאגט אז ס'איז אן עבירה וואלט ער עס אוודאי נישט געטון, פון אזא מענטש נעמט מען א חטאת, אבער לא שב מידיעתו, אינו מביא קרבן על שגגתו, טאמער דער מענטש ווען איך וואלט אים ווען געזאגט אז די עבירה טאר מען נישט טון וואלט ער עס נאך אלץ געטון, איז פון אזא מענטש אפילו בשוגג נעמט מען נישט פון אים א קרבן, וואס דאס טייטש פון א מומר נעמט מען נישט קיין קרבן חטאת, און במילא קומט אויס אז ר' יוחנן באנוצט זיך טאקע מיט די פסוק פון ריש לקיש אויף די דרשה, אזוי ווי ר' שמעון בן אלעזר אמר משום ר' שמעון, זאגט יעצט די גמרא. תנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף ע"ג, אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ס'איז דא נײַן און דרײַסיק מלאכות, פערציג מיינוס איינס, פערציג אן איינס, והוינן בה, און אויף דעם פרעגט דאך די גמרא, מנינא למה לי, פארוואס דארף די משנה אויסרעכענען אז ס'איז דא נײַן און דרײַסיק מלאכות, די משנה וואלט געקענט פשוט זאגן וואס די מלאכות זענען, ואמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, אז די סיבה פארוואס די משנה זאגט א נאמבער נײַן און דרײַסיק איז ווייל שאם עשאן כולן בהעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. וואלט, טאמער איינער מאכט אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות נאכאנאנד איינס נאכן צווייטן, איז עס נישט אזוי ווי איינער וואס איז עובר אויף די זעלבע עבירה איין מאל נאכאנאנד וואס מען דארף דעמאלס ברענגען נאר איין חטאת, ניין, דא דארף ער ברענגען א חטאת אויף יעדע עבירה אויף יעדע מלאכה באזונדער. פרעגט יעצט די גמרא, היכי משכחת לה, וויאזוי איז דא א ציור אז א מענטש זאל טאקע דארפן ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות אויף נײַן און דרײַסיק מלאכות? זאגט די גמרא אזוי, בזדון שבת ושגגת מלאכות. ס'מוז זיין באן אופן פון א מענטש וואס האט געוואוסט ס'איז שבת, ער האט נאר נישט געוואוסט פון די מלאכות, ווייל טאמער א מענטש ווייסט אינגאנצן נישט אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט שבת, האמער דאך שוין געזען ביי אונזער משנה אז ער דארף נאר ברענגען איין חטאת, קומט אויס ווען דארף א מענטש ברענגען נײַן און דרײַסיק חטאות? ווען ער ווייסט גוט אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט שבת. נאר די מלאכות ווייסט ער נישט, איז במילא פרעגט די גמרא רבונו של עולם, בשלמא לרבי יוחנן דאמר כיוון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו, משכחת לה כגון דידע לה לשבת בלאו, וואס טייטש לויט רבי יוחנן קען איך זייער גרינג טרעפן אזא ציור, דא רעדט זיך פון א איד וואס ווייסט פון שבת, ער ווייסט ס'דא א שבת קודש, ער ווייסט ס'איז דא ניין און דרייסיג מלאכות, איין פרט ווייסט ער נישט, ער ווייסט נישט אז אויף די מלאכות איז מען חייב כרת, לויט רבי יוחנן אזא סארט איד, איז א שוגג, גוט, דאס הייסט א שוגג, און במילא אזא איד עט עובר זיין אויף אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות, עט ער דארפן ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות, אלא לריש לקיש דאמר עד שישגוג בלאו ובכרת, פרעגט אבער די גמרא לויט ריש לקיש, וואס ריש לקיש האלט אז ניין, א איד וואס ווייסט נישט פון כרת הייסט נאכנישט קיין שוגג, ס'דארף זיין אז ער ווייסט אינגאנצן נישט פון די לאו, אויב אזוי דידע ליה לשבת במאי, ווי איז דא א איד, ווי איז דא אזא ציר אז א איד ווייסט פון שבת, ער ווייסט נאר נישט פון די מלאכות, וואס טייטש ער ווייסט פון שבת, טאמער ער ווייסט נישט קיין איינס פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות, איז וואס ווייסט ער פון שבת, וואס איז שבת, וואס איז דאס שבת, און במילא זאג מיר א ציור וואס זאל זיין זדון שבת ושגגת מלאכות, נישט דא אזא ציור, אז דו ווייסט פון שבת ווייסטו דאך פון די מלאכות, און אז דו ווייסט נישט פון שבת הייסט דאך עס א שגגת שבת. נאר וואס דען? ענטפערט די גמרא ניין, דידע בתחומין. ריש לקיש קען ענטפערן אז דא רעדט זיך פון א איד וואס קען טאקע נישט קיין איינס פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות נישט. איין זאך ווייסט ער פון שבת, אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט א תחום שבת. ואליבא דרבי עקיבא, און ער האלט כשיטת רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא לערנט אין סוטה, ער דרשנ'ט פון א פסוק אז תחום שבת איז א דאורייתא, און במילא אזא סארט איד, זאגט ריש לקיש, הייסט א זדון שבת ושגגת מלאכות. ער ווייסט פון שבת, והא ראיה ער ווייסט פון תחום שבת, און תחום שבת איז מדאורייתא, די נײַן און דרײַסיק מלאכות קען ער נישט, און פארדעם הייסט עס א שגגת מלאכות, און פארדעם דארף ער ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות. זאגט אונז די גמרא, מאן תנא להא דתנו רבנן, דרך אגב זאגט די גמרא ווער איז דער וואס האלט, ווער איז דער תנא וואס האלט ווי די ברייתא, אז די ברייתא זאגט, שגג בזה ובזה, זהו שוגג האמור בתורה, איינער וואס האט פארגעסן ס'איז שבת און ער האט פארגעסן פון מלאכות, איז כולי עלמא מודה אז דאס הייסט א שוגג און ער דארף ברענגען א חטאת. זאגט די ברייתא ווייטער הזיד בזה ובזה, איינער וואס האט געוואוסט צו שבת, ער האט געוואוסט מען טאר נישט טון קיין מלאכות, איז קלאר זהו מזיד האמור בתורה, אז דאס איז א מזיד, איז חייב כרת. ווייטער זאגט די ברייתא שגג בשבת והזיד במלאכות. או שגג במלאכות והזיד בשבת, ער איז געווען א שוגג ביי איינס פון דעם אדער האט נישט געוואוסט ס'איז שבת אדער האט נישט געוואוסט פון די מלאכה. או שאמר, יודע אני שמלאכה זו אסורה, אבל איני יודע שחייבין עליה קרבן או לא, ער זאגט איך ווייס, אז די מלאכה טאר מען נישט טון, איך ווייס נאר נישט צו מען איז חייב א קרבן טאמער מען טוט עס בשוגג צו נישט, חייב אזא איינער הייסט אויך א שוגג און ער דארף אויך ברענגען א חטאת, אזוי זאגט די ברייתא. כמאן, ווער איז טאקע די תנא וואס האלט ווי די ברייתא? כמונבז, דאס גייט כשיטת מונבז, וואס מ'האמיר געזען אז מונבז האלט אז א שגגת קרבן, איינער וואס ווייסט אלעס ער ווייסט נאר נישט אז בשוגג איז דא א חטאת הייסט אויך א שוגג, און אזא איינער ברענגט אויך א חטאת. זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, הכל מודים בשבועת ביטוי, שאין חייבין עליה קרבן עד שישגוג בלאו שבה. וואס טייטש, אונז האמיר געזען אז ר' יוחנן האלט אז איינער וואס איז שגג בכרת, ער ווייסט פון די מלאכה, ער ווייסט נאר נישט איז דא א כרת אויף דעם, ער ווייסט נאר נישט פון די הארבקייט פון דעם, אזא איינער הייסט אויך א שוגג. אויף דעם זאגט אביי, אז לגבי שבועת ביטוי, שבועת ביטוי איז טייטש איינער וואס שווערט, פאלש, אדער לעתיד, אדער לעבר, וואס טייטש א מענטש שבועת ביטוי קען זיין אויף צוויי אופנים, אדער איינער שווערט ער האט עפעס געטון האט עפעס נישט געטון און ס'איז נישט אמת, ער האט עס ער האט עס יא געטון צו ער האט עס נישט געטון, פארקערט ווי ער האט געשוואוירן, אדער שבועת ביטוי קען זיין לעתיד, איינער וואס שווערט ער גייט עפעס טון און ער טוט עס נישט, אדער איינער שווערט ער גייט עפעס נישט טון און ער טוט עס יא, איז ביי די אלע שבועת ביטוי איז טאמער ער איז עובר אויף די שבועת ביטוי בשוגג, דארף ער ברענגען א חטאת. זאגט אביי, דא איז אפילו רבי יוחנן מודה אז די שוגג וואס מען רעדט דא פון רעדט זיך נישט ביי קיין שגגת כרת, נאר דא מוז זיין אז ס'רעדט זיך ביי א שגגת לאו. וואס הייסט א שגגת לאו? איז ווי רש"י איז מסביר, ס'מוז זיין אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז דער מענטש האט פארגעסן אז ער האט געשוואוירן. תוס' פרעגט אויף דעם, תוס' זאגט אנדערש שגגת לאו מיינט, ער האט פארגעסן ס'איז דא א לאו אין די תורה עובר צו זיין אויף א שבועה, אבער ווי רש"י לערנט אז דא איז ר' יוחנן מודה אז ס'מוז זיין ער האט אינגאנצן פארגעסן פון די שבועה, און נישט שגגת כרת טייטש נישט אז ער האט געוואוסט מען טאר נישט שווערן, ער האט געוואוסט אז ער איז עובר, ער האט נאר פארגעסן פון דעם כרת, מען וועט באלד זען ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין כרת אויף דעם, אבער ר' יוחנן זאגט וואס טייטש ר' יוחנן מודה דא צו ריש לקיש. זאגט יעצט די גמרא, הכל מודים מאן, ווער דער הכל מודים, אביי זאגט נישט ר' יוחנן מודה, ער זאגט הכל מודים, וואס איז הכל מודים, ס'קלאר אז ער מיינט ר' יוחנן, פארוואס? ווייל ס'קען נישט זיין אז ער איז זיך דא מתייחס צו די מחלוקת, פון חכמים אין מונבז, וואס טייטש אונז האבן פריער געזעהן א מחלוקת פון חכמים אין מונבז וואס איז די דין ביי שגגת קרבן, טאמער איינער ווייסט נישט אז בשוגג איז דא א חטאת צו דאס הייסט א שוגג צו נישט מונבז זאגט אז יא חכמים זאגן אז נישט, ס'קען נישט זיין אז אויף דעם זאגט יעצט אביי הכל מודים שאין חייבין עליה קרבן עד שישגוג בלאו שבה, ווייל וואס עפעס זאל מונבז זאגן דא איז אנדערש ווי איבעראל, טאמער איבעראל זאגט מונבז אז ווען איינער ווייסט נישט דא א חטאת הייסט עס א שוגג, איז דא אויך וואס איז דא אנדערש? נאר וואס דען? אביי אוודאי איז זיך מתייחס צו די מחלוקת פון רבי יוחנן און ריש לקיש בשיטת חכמים, וואס די חכמים האבן זיך געקריגט אויף מונבז, דא מ'האבן געזען די מחלוקת פון רבי יוחנן ריש לקיש, דא זאגט ער אז רבי יוחנן איז מודה צו ריש לקיש אז דארף זיין א שגגת לאו שגגת כרת נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא, ס'דאך פשוט, פארוואס? ווייל כי קאמר רבי יוחנן, היכא דאיכא כרת, אבל הכא דליכא כרת לא, ס'טייטש דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז שגגת כרת מיינט, אזא סארט עבירה וואס איז דא ביי דעם כרת, און דער מענטש האט נישט געוואוסט ס'איז דא ביי דעם כרת, דאס הייסט אויך א שוגג. אבער דא ביי שבועת ביטוי האמיר געזעהן איז די איינציגסטע עבירה וואס במזיד איז נישט דא קיין כרת, און פון דעסוועגן בשוגג איז דא א חטאת. אבער ס'איז דאך נישט דא דא קיין כרת. און וואס איז פשט? וויאזוי וואלט מען געקענט בכלל זאגן שגגת כרת דא? עס פארשטייט זיך רבי יוחנן איז מודה אז דא דארף זיין א שגגת לאו זאל הייסן א שוגג. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז דא א חידוש אין די ווערטער פון אביי. פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא, הואיל וחייב קרבן חידוש הוא, היות וואס דא די חיוב קרבן חטאת ביי שבועת ביטוי איז א חידוש, פארוואס? דבכל התורה כולה לא אשכחן לאו דמייתי עליה קרבן, אין די גאנצע תורה אונז האבן מיר דאך פריער געזעהן אז מ'איז נאר חייב א קרבן חטאת ווען במזיד איז דא כרת, דא איז במזיד נישט דא קיין כרת, פון דעסט וועגן ברענגט מען דא א חטאת, והכא מייתי דא ברענגט מען א חטאת אן קיין כרת, און במילא וואלט איך אפשר געזאגט כי שגג בקרבן נמי ליחייב, היות וואס דא איז דאך ממש דא א גרויסע חידוש די תורה זאגט ס'איז אזוי מין הארב שבועת ביטוי אז אפילו ס'איז נישט דא קיין כרת במזיד איז בשוגג דא א חטאת איז אפשר דא איז ר' יוחנן העט זאגן אז איך בין מודה די חכמים זענען מודה צו מונבז אלע זענען אפשר דא מודה צו מונבז אז היות וואס ס'איז זייער הארב דא אזא איינער וואס האט נישט געוויסט ס'איז דא א חטאת, ווייל חטאת איז דאך מ א פ א די חטאת דא איז א חידוש, איינער וואס האט נישט געוואוסט פון די חידוש, פשט ער האט נישט געוואוסט פון די הארבקייט פון די עבירה, איז אזא איינער הייסט אויך א שוגג, ס'טייטש אפילו איבעראל בעצם קריגן זיך די חכמים אויף מונבז, און למשל ביי שבת, טאמער איינער וועט זאגן, כ'האב אלעס געוואוסט פון שבת חוץ פון די פרט אז מ'דארף ברענגען א חטאת, האמער געזען מונבז זאגט דאס הייסט א שוגג, חכמים זאגן ניין דאס הייסט נישט קיין שוגג, אבער קען זיין דא ביי שבועת ביטוי וואס די חידוש פון קרבן איז אזוי גרויס, איז דא וועט יעדער מודה זיין צו מונבז אז טאמער איינער ווייסט מ'טאר נישט עובר זיין אויף א שבועת ביטוי, און ער ווייסט אז ער טוט ער איז עובר יעצט אויף א שבועת ביטוי, פון דעסטוועגן אז ער ווייסט נישט פון דעם קרבן הייסט עס אויך א שוגג? אויף דעם זאגט אביי ניין, דאס איז די חידוש פון אביי אז ר' יוחנן וועט זאגן דא אז דווקא ווען איז מחויב א חטאת, דווקא ווען ער האט פארגעסן פון דעם שבועה, טאמער אבער ער געדענקט פון די שבועה, ער האט נאר נישט געוואוסט פון דעם קרבן, דאס מאכט אים נאכנישט פאר קיין שוגג. דאס איז די קא משמע לן, דאס קומט אביי צו לאזן הערן. פרעגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, איזו היא שגגת שבועת ביטוי לשעבר, די ברייתא פרעגט אזוי, אונז האמיר געשמועסט דא צוויי מיני שבועת ביטוי'ס, אדער לשעבר, א מענטש שווערט ער האט עפעס געטון און בעצם האט ער עס נישט געטון, אדער ער שווערט ער האט עפעס נישט געטון און בעצם האט ער עס יא געטון, און די זעלבע זאך איז דא לעתיד. יעצט אזוי, לעתיד ווען א מענטש שווערט ער גייט עפעס טון און ער טוט עס נישט, אדער ער גייט עפעס נישט טון ער טוט עס יא, דא איז זייער גרינג צו טרעפן וויאזוי ס'איז שייך דאס צו טון בשוגג. פשוט, א מענטש שווערט ער גייט עפעס נישט עסן למשל, און שפעטער א טאג שפעטער האט ער פארגעסן פון די שבועה און ער עסט עס, דאס איז א שוגג, א מחיה. וואס איז אבער לשעבר? לשעבר איז טייטש, א מענטש שווערט, לאמיר זאגן א מענטש שווערט ער האט עפעס נישט געגעסן, און בעצם האט ער עס יא געגעסן. יעצט אזוי, טאמער בשעת וואס ער שווערט האט ער טאקע פארגעסן אז ער האט עס געגעסן, לערנט מען ארויס פון א פסוק, אז דאס הייסט בכלל נישט קיין שוגג, דאס איז אן אונס, און עס דארף זיין ווי עס שטייט אין פסוק לכל אשר יבטא האדם בשבועה, עס דארף זיין א אדם, עס דארף זיין א מענטש וואס האט א דעת, טאמער ער האט פארגעסן אז ער האט עפעס געטון, הייסט דאס נישט קיין שבועת ביטוי, און ממילא פרעגט די ברייתא, וויאזוי איז שייך א שבועת ביטוי לשעבר, טאמער בשעת'ן שבועה פארגעסט ער פון דעם פעולה, איז עס נישט קיין שוגג, נאר וואס דען, זאגט די ברייתא, איך וועל דיר זאגן א ציור, שאם אמר, טאמער א מענטש שווערט, און ער זאגט. יודע אני ששבועה זו אסורה, איך ווייס אז מען טאר נישט שווערן אזא שבועה, ווייל איך ווייס אז איך גיי יעצט שווערן אז איך האב עפעס נישט געגעסן, און איך ווייס איך האב עס יא געגעסן, אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן או לא, אבער איך ווייס נישט צו ס'איז דא א חטאת אויף דעם צו נישט, דאס איז ביי דעם שוין נישט שייך צו זאגן ער איז א אונס, ווייל ער ווייסט אלע פרטים, ער ווייסט אז ער איז עובר דא אויף א דאורייתא, ער ווייסט אז מען טאר דאס נישט טון, ער געדענקט אז ער האט עס געגעסן, פון דעסטוועגן שווערט ער האט עס נישט געגעסן, ער ווייסט נאר נישט צו ס'איז דא א קרבן צו נישט, חייב בזה צו דאס הייסט א שוגג. און במילא זעהט מען דאך קלאר אין די ברייתא דלא כאביי, אביי האט דאך יעצט געזאגט אז ביי אזא ציור איינער וואס ווייסט סך הכל נישט פונעם קרבן דאס הייסט נאך נישט קיין שוגג, דא זעהט מען אין די ברייתא אז יא, ענטפערט די גמרא וואס איז די קשיא, הא מני מונבז היא, די ברייתא גייט כשיטת מונבז, וואס מונבז האלט טאקע אז שגגת קרבן הייסט א שוגג, און פאר דעם אזא מענטש זאגט די ברייתא איז חייב א חטאת, אבער לויט די חכמים טאקע וועט אוודאי אויסקומען אז ס'איז נישט דא אזא זאך שביעית ביתי לשעבר, און רש"י ברענגט טאקע אז ס'איז דא אזא מאן דאמר ס'איז נישט דא אזא זאך שבועת ביטוי לשעבר ווייל ס'איז נישט שייך קיין שוגג ביי דעם, אזוי זאגט די גמרא ברענגט יעצט די גמרא א לישנא אחרינא וואס רש"י איז נישט גורס, לישנא אחרינא, מני, אילימא מונבז פשיטא, מ'קען נישט זאגן די ברייתא גייט כשיטת מונבז לויט די לשון, פארוואס ווייל השתא בכל התורה דלאו חידוש הוא, אמר שגגת קרבן שמה שגגה, הכא דחידוש הוא לא כל שכן, וואס טייטש קען נישט זיין די ברייתא גייט כשיטת מונבז ווייל איבעראל זאגט דאך מונבז אז א שגגת קרבן הייסט א שגגה און דא ס'איז א חידוש פארשטייט זיך ער האלט אזוי אלא לאו רבנן היא נאר וואס דען די ברייתא גייט אוודאי כשיטת חכמים פשט איז אז די חכמים דא זענען מודה צו מונבז ותיובתא דאביי תיובתא במילא איז אביי אפגעפרעגט ווייל אביי האט געזאגט אביי'ס גאנצע חידוש איז געווען אז דא זענען די חכמים נישט מודה צו מונבז פון די ברייתא קומט אויס לויט ווי די גמרא איז יעצט מדייק אז די ברייתא האלט אז די חכמים זענען יא מודה צו מונבז זאגט יעצט די גמרא ווייטער ואמר אביי נאך א מימרא פון אביי הכל מודים בתרומה שאין חייבין עליה חומש עד שישגוג בלאו שבה, די דין איז א זר טאר נישט עסן קיין תרומה פון א כהן, טאמער א זר עסט תרומה פון א כהן בשוגג דארף ער צאלן א קרן וחומש, דא רעדט מען נישט פון קיין חטאת, ער דארף צאלן די קרן וואס ער האט געגעסן, פלאס נאך א חומש דארף צוצאלן צום כהן. יעצט אזוי, זאגט דא אביי, וואס מיינט דאס א שוגג, ווען ס'קומט צו עסן תרומה בשוגג, דווקא א שוגג אינעם לאו, וואס טייטש דער מענטש האט נישט געוואוסט, ער האט פארגעסן, אז מען טאר נישט עסן תרומה פון א כהן. אבער טאמער למשל, דער מענטש האט געוואוסט אז מען טאר נישט עסן תרומה פון א כהן, ער האט נאר נישט געוואוסט די הארבקייט שבו, ער האט נישט געוואוסט אז במזיד איז דא מיתה בידי שמים, דאס זאגט אביי, העט אפילו רבי יוחנן מודה זיין, אז דאס הייסט נישט קיין שוגג. אפילו רבי יוחנן האט מען געזען איז מודה, ביי די מלאכות וואס איז דא ביי דעם כרת. אז ווען איינער ווייסט נישט פון די הארבקייט הייסט דאס א שוגג, א מענטש ווייסט נישט פון די כרת הייסט א שוגג, דא נישט, זאגט די גמרא, הכל מודים מאן, רבי יוחנן, ס'מוז זיין אז ווען אביי זאגט הכל מודים אז ער גייט ארויף אויף רבי יוחנן, וואס טייטש אז אביי מיינט טאקע צו זאגן אז לויט רבי יוחנן דא דארף זיין א שוגג אין די לאו אליין, נישט קיין שוגג אין די מיתה בידי שמים, פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך פשוט, פארוואס, ווייל כי אמר רבי יוחנן היכא דאיכא כרת, היכא דליכא כרת לא, ווייל וואס עפעס זאל איך זאגן אז רבי יוחנן האלט דא אז ווען איינער ווייסט נישט פון די הארבקייט זאל עס זיין א שוגג, די גאנצע זאך וואס רבי יוחנן האט סך הכל געזאגט אז ווען א מענטש ווייסט נישט פון די הארבקייט אז ס'הייסט א שוגג דאס איז נאר געווען לגבי כרת, ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט לגבי מיתה בידי שמים, און פארוואס זאל איך עס אליין זאגן פון זיך? ענטפערט די גמרא, ניין, די חידוש אין אביי איז, מהו דתימא, מיתה במקום כרת עומדת, וכי שגג במיתה נמי ליחייב, איך וואלט ווען געמיינט אז מיתה בידי שמים איז פונקט ווי כרת, און מילא אזוי ווי ביי כרת איינער וואס ווייסט נישט דא כרת זאגט ר' יוחנן דאס הייסט א שוגג די זעלבע זאך דא איינער וואס ווייסט נישט דא מיתה בידי שמים הייסט ער אויך א שוגג קא משמע לן דא זאגט אביי אז ניין איינער וואס ווייסט נישט מיתה בידי שמים הייסט דאך נישט קיין שוגג ס'דארף זיין א אופן ער ווייסט אינגאנצן נישט אז ס'איז א לאו ער ווייסט אינגאנצן נישט ס'איז אן עבירה זאגט די גמרא רבא אמר, רבא קריגט זיך אויף אביי, און רבא זאגט טאקע, מיתה במקום כרת עומדת, אז לויט ר' יוחנן איז מיתה בידי שמים פונקט ווי כרת, וחומש במקום קרבן קאי, וואס טייטש אזוי ווי למשל ביי שבת, האט מען געזען אז ר' יוחנן האלט, אז איינער וואס האט נישט געוואוסט די הארבקייט פון די עבירה האט נישט געוואוסט ס'איז דא כרת, קומט א קרבן און ס'מכפר אויף דעם, ווייל דאס הייסט א שוגג, די זעלבע זאך דא, איינער וואס האט נישט געוואוסט פון די הארבקייט פון עסן תרומה, און ער האט נישט געוואוסט ס'איז דא ביי דעם א מיתה בידי שמים, דאס הייסט אויך א שוגג, און די חומש וואס מען צאלט צו, וואס דאס איז א זאך וואס מען ברענגט נאר פאר שוגג, איז טאקע מכפר אויף דעם ווייל דאס הייסט א שוגג. זאגט יעצט די גמרא ווייטער א נייע זאך, אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת, איינער וואס גייט אויפן וועג אדער אין מדבר און ער ווייסט נישט ווען איז שבת ער האט פארלוירן די חשבון, וואס זאל ער טון, מען רעדט נישט יעצט פון קיין חטאות, מען רעדט וואס זאל ער טון, איז מונה שישה ימים ומשמר יום אחד, זאל ער ציילן זעקס טעג, וואס טייטש פון ווען ער האט פארגעסן, הייב אן ציילן זעקס טעג, און די זיבעטע טאג זאל ער היטן ווי שבת, וועט מען באלד זען ס'איז נישט מדאורייתא, וואס טייטש מדאורייתא מען קען נישט אליין מאכן שבת, נאר די חכמים האבן קובע געווען און געמאכט א תקנה כדי א מענטש זאל נישט פארגעסן פון שבת אז ער זאל אזוי טון, ער זאל היטן א שבת יעדע זיבן טאג, חייא בר רב אומר זאגט ניין, משמר יום אחד ומונה שישה, וואס טייטש פונקט פארקערט, די טאג וואס ער אנטפלעקט אז ער האט פארלוירן חשבון, יענע טאג קען ער דאך גארנישט טון ווייל ער האט דאך שוין געטון מלאכות יענע טאג, די נעקסטע טאג איז שבת, און נאכדעם נאך שבת קומט זעקס וואכן טאג, נישט זעקס וואכן טאג און דערנאך שבת, במאי קמיפלגי, זאג מיר וואס די מחלוקת איז, מר סבר כברייתו של עולם, רב הונא האלט אז ס'איז אזוי ווי בריאת העולם אז ס'איז געקומען קודם זעקס וואכן טעג נאך דעם שבת, און מר סבר חייא בר רב האלט כאדם הראשון אזוי אדם הראשון וואס איז געבוירן ערב שבת, און די ערשטע טאג וואס מ'האט אנגעהויבן ציילן פאר אדם הראשון איז געווען שבת דארף זיך דער מענטש זאל אויך אנהייבן מיט שבת, מיתיבי פרעגט די גמרא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת, משמר יום אחד לשישה, מאי לאו, מונה שישה ומשמר יום אחד, לכאורה פון די לשון משמר יום אחד לשישה איז טייטש איין שבת טאג פאר יעדע זעקס וואכן טאג נאך זעקס וואכן טאג קומט די שבת נישט קודם שבת נאכדעם זעקס וואכן איז א ראיה צו רב הונא זאגט גמרא לא משמר יום אחד ומונה שישה דאס מיינט אז מען היט קודם שבת נאכדעם זעקס טעג וואכן פרעגט די גמרא אי הכי שטימט נישט די לשון משמר יום אחד לשישה משמר יום אחד און מונה שישה מיבעי ליה ס'טייטש ס'וואלט געדארפט שטיין אז משמר יום אחד מען היט איין טאג שבת נאר נאכדעם ציילט מען זעקס טעג נישט פארקערט ועוד און נאך מער איז שווער תניא מען האט בפירוש געלערנט אין א ברייתא היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה שישה און משמר יום אחד דא שטייט קלאר ווי רב הונא זאגט די גמרא טאקע תיובתא דחייא בר רב תיובתא חייא בר רב איז טאקע אפגעפרעגט זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רבא האט רבא געזאגט בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו בר מההוא יומא וואס טייטש דער מענטש האט פארלוירן חשבון און ער היט דאך דא שבת א דרבנן'דיגע שבת מדאורייתא ווייסט ער דאך נישט ווען איז בעצם שבת און ממילא יעדן טאג איז בעצם א ספק אפשר היינט איז שבת פאר דעם זאגט רבא, יעדן טאג מעג ער נאר טון אזויפיל מלאכות, כדי פרנסתו, כדי ער זאל קענען לעבן, ער טאר נישט ארבעטן יעדן טאג שווער, ער טאר נישט טון איבעריגע מלאכות, נאר וואס פיקוח נפש, ער דארף דאך קענען לעבן, איז אויף פיקוח נפש, דאס איז די גבול וויפיל ער מעג ארבעטן יעדן טאג, ווייל יעדן טאג איז אפשר א ספק אז אפשר היינט איז שבת, חוץ, זאגט רבא, בר מההוא יומא, דער זיבעטער טאג וואס דער טאג היט ער אלס שבת, יענע טאג טאר ער ממש גארנישט טון, אפילו נישט דאס ביסל, אפילו נישט כדי פרנסתו. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, וואס מיינט כדי פרנסתו? כדי פרנסתו האט געזאגט ממש עד פיקוח נפש, וההוא יומא לימות, די די די די זיבעטע טאג די שבת טאג דארף ער שטארבן? ס'איז דאך פיקוח נפש, איז יענע טאג לכאורה מעג ער אויך ארבעטן? ענטפערט די גמרא ניין, דעביד מאתמול שתי פרנסות, די טאג פריערט ארבעט ער דאפלט. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט ודילמא מאתמול שבת הואי אפשר איז די טאג פריער געווען שבת ווי קען מען ארבעטן דאפלט עס קען זיין אז ס'איז שבת און ממילא ווייטער די גבול איז אלעמאל פיקוח נפש אלא נאר ממילא זאגט די גמרא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא יענע טאג איז אויך כדי פרנסתו טייטש יעדן טאג איז די גבול פיקוח נפש וויפיל ער דארף אויף צו עסן זאגט די גמרא וההוא יומא במאי מינכר ליה אויב אזוי יעדן טאג ארבעט ער די זעלבע וואס איז דא א היכר יענע טאג די זיבעטע טאג מ'האט דאך יעצט געזען אז זעקס טאג ציילט מען וואכן טאג די זיבעטע טאג איז שבת טאג טאמער יעדן טאג ארבעט ער, און וואס איז די זאך וואס איז מכיר אז די טאג איז שבת, ענטפערט די גמרא בקידושא ואבדלתא, ער מאכט קידוש מיט הבדלה, וואס דאס איז די תקנה פון די חכמים כדי די מענטש זאל נישט פארגעסן פון שבת, דאס דארף ער טון די זיבעטע טאג, זאגט אונז די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט, אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו, עושה מלאכה כל יום כולו, ס'טייטש לאמיר זאגן א מענטש פארלירט טאקע חשבון פון די טעג, ער ווייסט נישט היינט איז זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, מיטוואך, ער האט אינגאנצן פארלוירן חשבון, אבער ער ווייסט וויפיל טאג צוריק ער איז ארויס אויפן וועג, ס'טייטש ער ווייסט למשל אז פיר טאג צוריק איז ער ארויס געפארן אין מדבר, ער ווייסט נישט וועלכע טאג ס'איז געווען, אזא מענטש איז דאך קלאר אז שבת איז ער נישט ארויס אויפן וועג, און ממילא יעדע זיבעטע טאג ס'טייטש אכט טאג פון די טאג וואס ער איז ארויס, לאמיר זאגן ער איז ארויס דינסטאג, ס'איז קלאר אז ער ער ווייסט נישט צו ס'איז דינסטאג, ער ווייסט גארנישט, אבער דאס איז קלאר אז שבת איז עס נישט געווען, און ממילא זיבן טאג שפעטער איז זיכער נישט קיין שבת, און ממילא דעמאלטס יענע טאג מעג ער טון וויפיל מלאכות ער וויל. זאגט די גמרא פשיטא ס'איז פשוט, ענטפערט די גמרא איז דא א חידוש, מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט, כיוון דשבת לא נפיק, במעלי שבתא נמי לא נפיק, אזוי ווי שבת איז ער נישט ארויס אויפן וועג, דאס איז קלאר, אפשר ערב שבת איז אויך קלאר ער איז נישט ארויס אויפן וועג, והאי אי נמי בחמשה בשבתא נפיק, לאמיר שוין זאגן ער איז ארויס דאנערשטאג, אבער לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי, כאטש צוויי טאג זאל ער מעגן טוען מלאכה ווייל די טאג וואס ער איז ארויס איז נישט געווען שבת און נישט פרייטאג, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ניין, זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק, ס'קען אמאל זיין אז ער האט געטראפן א שיירה וואס גייט ארויס פונקט פרייטאג, איז ער יא ארויס פרייטאג, די איינציגסטע טאג וואס א חזקה איז נישט ארויס געפארן אויפן וועג איז שבת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מען גייט צוריק צו אונזער משנה, די ערשטע ציור פון די משנה האמיר געזען אז ס'רעדט זיך ביי א ציור פון א שוכח עיקר שבת, א מענטש וואס ווייסט אינגאנצן נישט פון שבת צו זאגן, די צווייטע ציור האמיר געזען אז א מענטש וואס האט פארלוירן חשבון פון די טעג, ער ווייסט ס'דא שבת, ער ווייסט נאר נישט ווען איז שבת, דארף ער ברענגען א באזונדערע חטאת אויף יעדע שבת באזונדער. פרעגט איצט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו לערנט מען ארויס די דין אז ס'איז דא א חילוק צווישן די צוויי שגגות, אז ביי די ערשטע ציור ברענגט מען נאר איין חטאת, און ביי די צווייטע ציור ברענגט מען א חטאת פאר יעדע שבת? ענטפערט די גמרא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, תרי קראי כתיבי, שטייט צוויי פסוקים אין די תורה, שטייט ושמרו בני ישראל את השבת, וואס שבת? את השבת? שבת איז דאך א לשון יחיד, איז משמע אז די תורה איז מקפיד מען דארף היטן איין שבת, וכתיב, שטייט אין א צווייטע פסוק ואת שבתותי תשמורו, א לשון רבים אז מען דארף היטן אלע שבתות, הא כיצד וויאזוי פארענפערט מען די צוויי פסוקים? זאגט ר' נחמן אמר רבה בר אבוה, ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה, וואס טייטש ס'דא אן אופן וואס א מענטש ברענגט איין חטאת אפילו ער האט מחלל געווען אסאך שבתות, ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לכל שבת ושבת, ס'דא אן אופן וואס מ'דארף ברענגען א חטאת אויף שבתותי אויף יעדע שבת באזונדער, די תורה איז נישט מפרש וועלכע ציור איז דא וועלכע ציור איז דא, נאר די חכמים היות ס'איז דא צוויי פסוקים קענען זיי עס דרש'נען וויאזוי זיי ווילן, האבן זיי געדרש'נט אז ווען איינער האט געהאט איין שוגג ער האט אינגאנצן נישט געוואוסט פון שבת צו זאגן, דעמאלט זאגן מיר ושמרו בני ישראל את השבת, איין שבת דארף ברענגען איין חטאת, מה שאין כן ווען איינער האט געוואוסט פון שבת און יעדע וואך שבת באזונדער האט ער געמאכט א טעות אין די טעג, דעמאלטס איז די דין את שבתותי תשמורו און ברענגט א באזונדערע חטאת אויף יעדן שבת. זאגט די גמרא, מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן יצחק א קשיא געפרעגט, און מען מוז זען דא ר' נחמן יצחק פרעגט נישט קיין קשיא אויף די עצם דין, ער איז מודה צו די דין פון די משנה אז ביי אזא סארט שוגג ברענגט מען נאר איין חטאת און ביי אזא סארט שוגג ברענגט מען א חטאת אויף יעדע שבת, נאר ער פרעגט א קשיא אז מען וואלט געדארפט דרש'נען די פסוקים פונקט פארקערט, אדרבה איפכא מסתברא, ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לכל שבת ושבת, וואס טייטש פון דעם וואס שטייט את השבת איז א לשון יחיד, איז משמע אז די שמירה דארף זיין אויף יעדע שבת באזונדער שטייט אז די חטאת קומט אויף יעדע שבת באזונדער וואס דאס איז די צווייטע ציור פון די משנה ווייטער פארקערט ואת שבתותי תשמורו איז משמע אז אויף אלע שבתים איז תשמורו קומט איין חטאת שמירה אחת לשבתות הרבה וואס דאס איז די ערשטע ציור פון די משנה ווען א מענטש האט אינגאנצן נישט קיין אהנונג פון שבת וועגן דעם אז ער דארף נאר ברענגען איין חטאת.